זונטאג בהעלותך, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין עפעס אקעגן די וואו פון די מילוי פונעם אות יוד פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נשמה פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה וידבר ה' אל משה לאמור, זאגט די תרגום, ומליל ה' עם משה למימר. זאגט דער פסוק דבר אל אהרן, רעד צו אהרן הכהן ואמרת אליו און זאג צו אים, בהעלותך את הנרות ווען דו וועסט אנצינדן די לעמפלעך, אל מול פני המנורה צו אקעגן איבער די פנים פון די מנורה, וואס דאס איז די מיטלסטע לעמפל, יאירו זאלן זיי לייכטן שבעת הנרות די זיבן לעמפלעך. זאגט רשי בהעלותך. למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? פארוואס איז נאנט געשטעלט געווארן די פרשה פון אנצינדן די מנורה נעבן די פרשה ווי די נשיאים האבן געברענגט זייערע קרבנות ביי די חנוכת המזבח? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, זיין געוויסן איז געווארן אפגעשוואכט, כשלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו נישט ער און נישט זיין שבט לוי האבן געברענגט עפעס פאר די חנוכת המשכן, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך איך שווער דיר אין דיין לעבן שלך גדולה משלהם, דיין עבודה איז גרעסער ווי זייער עבודה שאתה מדליק ומטיב את הנרות דו וועסט אנצינדן און אויספוצן די לעמפעלעך. בהעלותך, זאגט רשי פארוואס הייסט עס א לשון פון ארויפגיין, ארויפברענגען, על שם שהלהב עולה ווייל די פלאם גייט ארויף, כתיב בהדלקתן שטייט ביי זייער אנצינדן לשון עליה,

לויט ווי רשי מאכט א חשבון אין פרשת תרומה איז די מנורה געווען נישט מער ווי אַכצן טפחים הויעך, וואס דאס איז דריי אמות, יעדע אמה איז זעקס טפחים, דריי מאל זעקס איז אַכצן טפחים. אויב אזוי וואלט נישט אויסגעפעלט קיין טרעפל פאר דעם כהן, ווייל א מענטש איז דריי אמות הויעך, פון די ערד ביז זיין האלדז, איז ווי תוס' זאגט אויף עטליכע פלעצער אין שס אז דאס איז דריי אמות ביז די האלז איז די הויכקייט פון א מענטש, נו אויב אזוי קען מען דאך זייער גרינג שטיין נעבן די מנורה אן א טרעפל און אזוי אנצינדן דעם לעכט, איז דא וואס זאגן אז די מנורה אליין איז טאקע געווען אכצן טפחים אבער די נרות, די לעמפעלעך, די אויל האלטערס, זענען געווען נאך העכער און כדי צו דערגרייכן צו דעם האט מען געדארפט האבן א טרעפל, די טורי זהב על התורה זיין ספר דברי דוד זאגט ער אז נישט אלע כהנים זענען געווען די הויעכקייט פון דריי אמות ס'איז געווען כהנים וואס זענען געווען נידריגער האט מען פאר זיי געדארפט האבן דעם טרעפל און אנדערע זענען מדקדק אז רשי זאגט ספעציעל עומד ומטיב ביים צינדן האט מען טאקע נישט געדארפט קיין טרעפל מ'האט געקענט צינדן מיט א לאנגע שפענדל און מען האט געקענט דערגרייכן דעם קנויט אנצוצינדן אן א טרעפל, אבער ביים אויספוצן האט מען געדארפט קענען גוט אריינקוקן אינעם לעמפל, מאכן זיכער אז ס'איז גוט אויסגערייניגט, ווייל מען האט געדארפט אריינגיסן די פרישע אויל על טהרה של מנורה, ס'האט געדארפט זיין אינגאנצן אויסגערייניגט פון יעדע מין איבערבלייבעניש פון די נעכטיגע, פארדעם האט מען געדארפט אנקומען נאך העכער פון דעם לעמפל און קענען גוט אריינקוקן, איז פאר דעם אויספוצן האט אויסגעפעלט דער טרעפל דארט. די פנים יפות ענטפערט, אז דווקא דער כהן גדול ווען ער האט אנגעצינדן האט ער געמוזט האבן א טרעפל, ווייל די גמרא זאגט אין מסכת סוטה, אז ווען דער כהן גדול האט געדוכנט האט ער נישט געמעגט אויפהייבן די הענט העכער זיין שטערן ווייל ער האט דאך געהאט דארטן די ציץ, געשטאנען דארטן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, טאר ער נישט אויפהייבן די הענט העכער דעם. איז וויבאלד ווען דער כהן גדול צינדט אן די מנורה דארף ער אנהאבן אלע שמונה בגדים, מעג ער דאך נישט אויפהייבן די הענט העכערן קאפ, פארדעם האט ער געדארפט האבן דעם טרעפל אנצוצינדן די מנורה. זאגט רש"י אל מול פני המנורה, אל מול נר האמצעי, אקעגן איבער דעם מיטנסטן לעמפל, שאינו בקנים וואס דאס איז נישט אין די זייטיגע רערלעך, די זעקס רערלעך וואס קומען ארויס פון די מנורה, אלא בגוף של מנורה, אין די גוף פון די מנורה, די קערפער פון די מנורה וואס דאס איז די מיטלסטע ראר,

ולמה, פארוואס האט מען דאס אזוי געמאכט, כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך, מען זאל נישט זאגן אז דער אייבערשטער דארף די ליכטיגקייטן דערפון, אזוי ער האט אלעס געלאכטן צו איין פלאץ, און עס האט נישט דווקא פארשפרייט דעם ליכטיגקייט אינעם גאנצן שטוב. אבער לכאורה איז דאך שווער, אין פסוק שטייט יאירו שבעת הנרות, און נישט ששת הנרות. לויט ווי רש"י אז אל מול פני המנורה מיינט צו די מיטעלסטע לאמפ פון די מנורה, וואלט דאך געדארפט שטיין אז די זעקס לעכטלעך זאלן זיך ווענדן אהין, און נישט זיבן. איז דער ברטנורא על התורה ענטפערט אז וויבאלד די מיטלסטע לאמפ האט זיך נישט געקערט אין ערגעץ, ס'איז געשטאנען אויף דעם זעלבן פלאץ, הייסט עס אויכעט אזוי ווי ס'האט זיך געוואנדן צו זיך אליין, קומט אויס אז אלע זיבן לעמפעלעך האבן זיך געקערט צו די מיטלסטע ראר פון די מנורה.

זאגט די פסוק ויעש כן אהרן, אהרן האט טאקע אזוי געטון, זאגט די רמב"ן ער מיינט צו זאגן אז ער האט נישט געלאזט די קינדער זיינע זאלן אויסכאפן די עבודה, ווילאנג אהרן האט געלעבט האט ער אליינס אנגעצינדן די מנורה יעדן איינציגן טאג, און פאר דעם שטייט טאקע אין די פריערדיגע פסוק דבר אל אהרן, שטייט נישט אל אהרן ואל בניו, הגם אין פרשת תצוה איז יא געשטאנען יערוך אותו אהרן ובניו, וואס מען זעט פון דעם אז אהרן'ס קינדער מעגן דאס אנצינדן, אבער ער האט געוואלט די זכיה פאר זיך האט ער עס אליין גענומען, אל מול פני המנורה, צו דעם מיטלסטן ראר פון דער מנורה, העלה נרותיה, האט ער אויפגעברענגט אירע לעמפעלעך, כאשר ציווה השם את משה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו, זאגט דער אור החיים הקדוש, דאס מיינט צו זאגן אז ער האט בכלל נישט אינזין געהאט זיין אייגענע חשיבות, זיין אייגענע כבוד, אז ער האט זוכה געווען צו אזא מצוה, ווען ער האט עס געטון האט ער אינזין געהאט נאר, לעשות רצונך אלוקי חפצתי. זאגט רש"י ויעש כן אהרן להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, דאס קומט דערציילן די לויב פון אהרן אז ער האט נישט פארענדערט, זאגט דער תרגום, ועבד כן אהרן לקבל אפי מנרתא אדליק בוצינהא כמא די פקיד השם ית משה. זאגט דער פסוק וזה מעשה המנורה, דאס איז געווען די ווערק, די ארבעט וויאזוי מען האט געמאכט די מנורה, און לכאורה דארף דאס נישט איבערשטיין, ס'שטייט דאך שוין באריכות אין פרשת תרומה, זאגט די חזקוני, איין בלימעלע איז נישט געווען אויסגעשמועסט אין פרשת תרומה, און דאס לייגט ער צו דא אין פסוק עד ירכה עד פרחה, אז אונטן ביים דיכט ביים פיס פון די מנורה איז געוועזן א בלימעלע און איבער דעם האט ער איבערגע'חזר'ט דעם פסוק. מקשה זהב ס'איז געווען אויסגעהאקט איין שטיק פון גאלד עד ירכה ביז איר דיכט עד פרחה ביז איר בלימעל, מקשה היא אלעס איז געווען אויסגעהאקט, כמראה אזוי ווי דער געשטאלט אשר הראה השם את משה וואס דער אייבערשטער האט געוויזן פאר משה רבינו, כן עשה את המנורה, אזוי האט ער געמאכט די מנורה. זאגט רשי וזה מעשה המנורה, זה מיינט אז מען האט עס געוויזן מיט די פינגער, שהראהו הקדוש ברוך הוא באצבע לפי שנתקשה בה, עס איז שווער געווען פאר משה צו וויסן פונקטליך וויאזוי מען האט עס געמאכט, האט אים דער אייבערשטער דאס געוויזן לכך נאמר וזה. מקשה, בטדיץ בלעז, לשון דא לדא נקשן ס'איז א לשון פון אויסקלאפן, עשת, א שטיק, של כיכר זהב היתה, עס איז געווען פון א צענטער פון גאלד, ומקיש בקורנס מ'האט געהאקט מיט א האמער וחותך בכשיל מ'האט געשניטן מיט א צווענגל מיט א שערל לפשט איבריה כתיקונן אויסצושפרייטן די איברים די גלידער דערפון די חלקים אזוי ווי ס'דארף צו זיין ולא נעשית איברים איברים על ידי חיבור מ'האט נישט געמאכט די שטיקער יעדע באזונדער און נאכדעם צוזאמבאהאפטן עד ירכה עד פרחה, ירכה דער דיכט פון די מנורה היא השידה, דאס איז אזא קעסטעלע, שעל הרגליים וואס איז ביי די פיסעלעך, אונטער דעם זענען געווען פיסעלעך, דאס איז געווען חלול וואס איז געווען הויל פון אונטן כדרך מנורות כסף שלפני השרים אזוי ווי די זילבערנע לייכטערס וואס זענען דא פאר די הערן. עד ירכה עד פרחה זאגט רש י כלומר גופה של מנורה כולה, די גאנצע גוף פון די מנורה וכל התלוי בה און אלעס וואס עס ליגט אין דעם און עס איז אנגעהאנגען אין דעם, עד ירכה שהוא אבר גדול, די גרעסטע חלק דערפון איז געווען דער דיך, עד פרחה שהוא מעשה דק שבה, דאס איז א דינטשיגע חלק פון די מנורה, הכל מקשה אלעס איז געוועזן אויסגעקלאפט, ודרך עד לשמש בלשון זה, ס'מיינט נישט אזוי ווי געווענליך עד פון דא ביז דארט, ווייל ירכה ופרחה איז געווען ממש איינס אויף די אנדערע, מיינט נאר צו זאגן פון די גרעסטע חלק ביז די קלענסטע חלק, כמו מגדיש ועד קמה ועד כרם זית, ס'האט גארנישט אויסגעלאזן ס'איז געגאנגען פון דא ביז דא ביז דא, און די זעלבע זאך מיינט ער צו זאגן מיט עד ירכה עד פרחה אז די גאנצע מנורה איז געוועזן פון איין שטיק. כמראה אשר הראה וגומר, כתבנית אשר הראהו בהר, אזוי ווי דער געשטעל וואס ער האט אים געוויזן אויפן בארג, כמו שנאמר וראה ועשה בתבניתם וגומר, כן עשה את המנורה, שטייט דאך אבער נישט ווער ס'האט דאס געמאכט, זאגט רש י איין פשט מי שעשאה, דער וואס האט עס געמאכט, וואס דער תרגום יונתן זאגט אז דאס מיינט בצלאל, און דער אבן עזרא זאגט אז דאס מיינט משה רבינו, וויבאלד ער האט באפוילן דערויף און ער האט געזען אז מ'זאל דאס מאכן, ווערט עס אנגערופן אויף זיין נאמען,

זאגט דער פסוק וידבר ה' אל משה לאמור, זאגט די תרגום ומלל ה' עם משה למימר, זאגט דער פסוק קח את הלוויים, נעם די לוויים מתוך בני ישראל פון צווישן די אידן וטהרת אותם און דו זאלסט זיי רייניגן, זאגט רש י קח את הלוויים קחם בדברים, נעם זיי מיט רייד, זאג זיי אשריכם, וואויל איז ענקער טייל, שתזכו להיות שמשים למקום עטץ וועט זוכה זיין צו זיין באדינערס פארן אייבערשטן. זאגן די מפרשים אז נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט זאגן פאר די כהנים זייער מצוה פון די מנורה, האט מען געדארפט נעמען די לוויים, וואס די לוויים האט מען דאך שוין פארדעם אפגעציילט, אין פרשת במדבר און פרשת נשא האט מען זיי אפגעציילט און מ'האט זיי אויסגעקליבן, אבער יעצט פאר מ'גייט צו טאקע ממש, זען דערצו אז זיי זאלן אנהייבן טון די עבודה, האט מען זיך געדארפט אויסרייניגן און מכפר זיין אויף זיי, און דאס טוט ער אין די קומענדיגע פרשה. דער אור החיים הקדוש זאגט, קח את הלוויים מתוך בני ישראל, מען האט זיך געדארפט אפשיידן, זיי זאלן וואוינען באזונדער, דעמאלטס האט מען נאכנישט געוואוינט לויט די דגלים, האט ער געזאגט אז זיי זאלן מאכן א באזונדערע מחנה לוויה, כדי זיי זאלן זיך נישט דרייען צווישן די אנדערע מענטשן, זיי זאלן זיין אפגעזונדערט און ריינער. זאגט דער תרגום, קריב ית ליואי מגו בני ישראל, ותדכי יתהון. די הפטורה פון די וואך איז אין זכריה קאפיטל ב' ג' און ד', וואס מען רעדט דארטן פון די נבואה וואס זכריה הנביא האט געזען א מראה פון די מנורה, וואס דאס האט א שייכות מיט די פרשת המנורה וואס האבן מיר פריער געלערנט דא אין די סדרה.

אויף וועלכע צייט גייט ארויף די נבואה, זאגט דער רדק, אדער גייט עס ארויף אויף די צייטן פונעם בית שני, אזוי ווי מען זעט אז די קומענדיגע קאפיטלעך רעדט פון די צייט וואס מען האט אויפגעבויט דעם בית שני, אבער ער וואונדערט זיך אביסל אויף דעם, ווייל דא שטייט ווייטער אין פסוק אז ס'וועלן זיך מגייר זיין אסאך פעלקער, און ס'שטייט אז אלע גוים וועלן איינרוען, זיי וועלן ציטערן, און דאס איז נישט געוועזן אין די צייטן פון בית שני, דער אבן עזרא זאגט אז ווען די אידן וואלטן זוכה געווען וואלט עס יא געווען אין די צייטן פון די בית שני, ס'איז נאר געווען א תנאי אז זיי מוזן אלע ארויפקומען צוריק קיין ארץ ישראל, און וויבאלד זיי זענען נישט אלע געקומען, פאר דעם האבן זיי טאקע נישט געהאט די אלע גוטע צוזאגונגען. און דער רדק זאגט אז מען קען אויכעט לערנען אז דאס גייט ארויף ביז סוף פון די קאפיטל אלעס לימות המשיח. זאגט דער פסוק ונלוו זיי וועלן זיך צושטעלן און באהעפטן גוים רבים אסאך פעלקער אל השם צום אייבערשטן ביום ההוא אין יענעם טאג והיו לי לעם זיי גייען זיין צו מיר פאר א פאלק ושכנתי בתוכך זאגט די מצודות הגם ס'וועלן צוקומען אסאך פון די פעלקער און זיי וועלן אויכעט גלייבן אינעם אייבערשטן זאלן ווערן א חלק פון כלל ישראל, אבער דער אייבערשטער זאגט, רוען וועל איך נאר אין דיר, נאר אין די ארגינעלע אידישע קינדער וועט דער אייבערשטער רוען, וידעת, דעמאלטס וועסטו וויסן, כי ה' צבקות שלחני אליך, זאגט דער נביא אז דער אייבערשטער פון אלע הערשאפטן האט מיך געשיקט צו דיר, אלע גוטע הבטחות וואס כ'האב געזאגט במשך פון די גלות טעג, דאס אלעס איז געזאגט געווארן נאר פאר כלל ישראל און נישט פאר די גרים וואס וועלן צוקומען שפעטער.

ער רופט זיי אן יהודה ווייל די מלך המשיח שטאמט דאך פון שבט יהודה, אלע אידן וועלן ווערן אנגערופן אויף שבט יהודה, און אויב מען רעדט פון די צייטן פון בית שני איז דאך פשוט ווייל נאר די שבט יהודה איז ארויפגעקומען די עשרת השבטים זענען געבליבן אין די גלות'ן, איז דער אייבערשטער וועט נעמען נאכאמאל כלל ישראל צו זיך פאר א חלק, אזוי ווי ס'שטייט כי חלק ה' עמו, און דאס וועט פאסירן על אדמת הקודש. די תרגום לערנט אז דער אייבערשטער וועט מאכן ירש'נען פאר די אידן זיין טייל וואס ער האט פארדעם שוין געהאט באדמת הקודש און יעצט וועלן זיי נאכאמאל איבערנעמען זייער ירושה אין ארץ ישראל, ובחר עוד בירושלים דער אייבערשטער וועט נאכאמאל אויסוועלן אין די שטאט ירושלים. זאגט די תרגום ויחסן השם לדבית יהודה חולקהון על ארעא דקודשא ויתרעי עוד בירושלים. זאגט דער נביא, הס כל בשר מפני ה', שווייגטס, אלע באשעפענישן, אלע אומות העולם, צוליב די שרעק וואס עטס וועטס האבן פונעם אייבערשטן, אלע וועלן ציטערן זיך אויפצומאכן דאס מויל אקעגן די אידישע קינדער, כי נעור ממעון קדשו, ווייל דער אייבערשטער וואס במשך די גלות יארן האט אויסגעזען ווי חלילה דער אייבערשטער שלאפט און ער נעמט זיך נישט אן פאר זיין פאלק, אבער יעצט מיט די ניסים וגבורות וואס וועט זיין בביאת הגואל, וועט עס אויסזען ווי כאילו דער אייבערשטער האט זיך אויפגעכאפט, פון זיין הייליגע וואוינונג פונעם הימל. זאגט די תרגום, ספו כל רשיעיא מקדם השם, ארי אתגלי ממדור קודשיה. הייבט זיך אן קאפיטל ג', ויראני, זאגט זכריה הנביא דער אייבערשטער האט מיר געוויזן א נבואה, את יהושע הכהן הגדול, דער יהושע דער כהן גדול, פון בית שני האב איך געזעהן עומד ווי ער שטייט לפני מלאך השם, פאר דעם מלאך פונעם אייבערשטן, והשטן עומד על ימינו, דער שטן איז געשטאנען אויף זיין רעכטע זייט, לשטנו, צו מקטרג זיין אויף אים. איז דא וואס זאגן אז דאס מיינט נישט די שטן די סמך מם, נאר ס'מיינט אזעלכע שונאים וואס האבן געוואלט שטערן יהושע כהן גדול פון אויפבויען דעם צווייטן בית המקדש, זיי האבן נישט געוואלט אז ער זאל זיין דער כהן גדול, אבער אנדערע לערנען אז דאס מיינט אז דער שטן האט טאקע נישט געוואלט אז יהושע זאל זיין דער כהן גדול ווייל ער האט געהאט א חסרון, ער האט נישט מוחה געווען אויף זיינע קינדער ווען זיי האבן חתונה געהאט מיט גוי'אישע פרויען. זאגט דער תרגום, ואחזיני ית יהושע כהנא רבא קאים קדם מלאכא דה' וחטאה קאים על ימיניה לאסטנא ליה. זאגט דער פסוק, ויאמר ה' אל השטן, האט דער אייבערשטער געזאגט צו דעם שטן, יגער ה' בך השטן, דער אייבערשטער וועט אנשרייען אין דיר קריגער און שטערער, ויגער ה' בך הבוחר בירושלים, דער אייבערשטער וואס ער האט אויסגעקליבן אין ירושלים, דער אייבערשטער וויל אז ירושלים זאל ווערן אויפגעבויט, ער וועט דיך אנשרייען איינמאל און נאכאמאל, ווייל דו שטערסט און דו לאזט נישט יהושע כהן גדול אויפבויען די בית שני, און דו לאזט אים נישט זיין דער כהן גדול, זאגט ער, ווי קענסטו אפילו בארעדן דעם צדיק, הלא זה אוד מוצל מאש, ער איז דאך ווי א שטיקל האלץ, א שפיז, וואס איז געראטעוועט געווארן פונעם פייער. א האלץ וואס האט זיך שוין אנגעכאפט די פייער דערויף און מען האט עס געראטעוועט דערפון, אזוי ממש איז יהושע כהן גדול, אדער ווייל ער איז ניצול געווארן פון די גלות, און איז דעמאלטס ארויפגעקומען פון גלות, ווערט ער אנגערופן א אוד מוצל מאש, ווי די מהר"י קרא זאגט די פשט, וויאזוי קענסטו בארעדן אויף די אידן און זיי שטערן פון אויפבויען די בית המקדש, וויפיל אידן זענען דען געבליבן, ס'איז קוים געבליבן פון די שארית הפליטה, ווי קענסטו נאך מקטרג זיין אויף די וואס זענען שוין יא געבליבן? רש"י ברענגט פון חז"ל הלא זה אוד מוצל מאש, ווייל יהושע כהן גדול איז אריינגעווארפן געווארן אין א קאלעך אויבן, ווי ס'שטייט אין מסכת סנהדרין דף צ"ג עמוד א', אז ס'איז געווען צוויי נביאי השקר, אחאב בן קוליה און צדקיהו בן מעשיה, וואס זיי האבן איבערגערעדט די טאכטער פון נבוכדנצר צו זנות. אחאב האט געזאגט אז ס'איז געקומען א רוח נבואה אז זי זאל מזנה זיין מיט צדקיהו, צדקיהו האט געזאגט די זעלבע אויף אחאב, האט זי פארציילט פאר איר טאטן נבוכדנצר האט ער געזאגט איך ווייס אז דער אייבערשטער פון די אידן האט פיינט זנות, האט ער איר געזאגט ווען זיי קומען נאכאמאל צו דיר שיק זיי צו מיר, זענען זיי געקומען און זי האט זיי געשיקט צו איר טאטן, האט נבוכדנצר זיי געפרעגט ווער האט דען געשיקט די נבואה ווער האט גערעדט צו ענק, האבן זיי געזאגט וואס הייסט דער אייבערשטער האט נבוכדנצר געזאגט, ס'קען נישט זיין, ווייל חנניה מישאל ועזריה זאגן מיר אז דער אייבערשטער זאגט נישט אזעלכע זאכן. האבן זיי געזאגט, אונז זעמיר נביאים, פונקט ווי זיי, און פאר אונז האט דער אייבערשטער יא געזאגט אזוי, און פאר זיי נישט. האט נבוכדנצר געזאגט, גיי איך ענק פרובירן אזוי ווי איך האב אויספרובירט חנניה מישאל ועזריה אין דעם קאלעך אויוון, כ'על ענק אריינווארפן דארט און כ'על מיך איבערצייגן צי עטס זענטס אמת'ע נביאים אדער נישט. האבן זיי אנגעהויבן מורא צו האבן, האבן זיי געזאגט א תירוץ, אז זיי זענען נאר צוויי, חנניה מישאל ועזריה זענען געווען דריי. האט נבוכדנצר געזאגט עטס קענטס ענק אויסוועלן נאך א דריטן מענטש וואס כ'וועל אים אריינלייגן אינעם אויוון צוזאמען מיט ענק עט עטס אויכעט זיין דריי. האבן זיי געקלערט אז זיי וועלן נעמען יהושע כהן גדול וואס זיין זכות עט ביישטיין אויף זיי אויכעט. האבן טאקע אזוי געטון און מ'האט זיי אלע דריי אריינגעלייגט אינעם קאלעך אויוון. אחאב און צדקיה זענען אומגעקומען דארטן פארברענט געווארן און יהושע כהן גדול איז געווארן אפגעסמאליעט זיינע בגדים און

אין כּתובֿים האָבן מיר פֿון אָנהייב יאָר ביז דער פֿאַרגאַנגענער דאָנערשטיק געלערנט גאַנץ ספֿר משלי. יעצט הייבט מען אָן צו לערנען ספֿר תּהילים. אַנדערש ווי ספֿר משלי וואָס מען האָט געלערנט על הסדר, יעדן טאָג איז מען פֿאָרויס געגאַנגען מיט נאָך אַ פּאָר פּסוקים, אָבער ספֿר תּהילים לערנט מען יעדן טאָג פֿון אַ צווייטער ספֿר, ספר תהלים האט פינף ספרים, דוד המלך האט געמאכט פינף ספרים, אזוי ווי משה רבינו האט געשריבן חמשה חומשי תורה, זונטאג לערנט מען, אנגעהויבן פון ספר ראשון, און מאנטאג הייבט מען אן פון ספר שני, און אזוי ווייטער און ווייטער. עמער מקדים זיין וואס די גמרא זאגט אין בבא בתרא דף י ד עמוד ב', ווער האט געשריבן ספר תהילים? דוד המלך האט עס געשריבן על ידי עשרה זקנים, דאס הייסט ער האט אריינגעשריבן אין תהילים אויכעט פארשידענע מזמורים וואס צען זקנים וואס זענען געווען פאר אים אדער אין זיינע צייטן האבן דאס מחבר געווען. ווער זענען די צען זקנים? אדם הראשון, ווי רש י זאגט אז קאפיטל ק ל ט האט אדם הראשון געזאגט, און די חזל זאגען אויכעט אז די קאפיטל פון מזמור שיר ליום השבת דאס האט אדם הראשון געזאגט. די צווייטע זקן איז מלכי צדק דאס איז שם בן נח, און פון אים שטאמט די קאפיטל ק י. נאכדעם איז דא קאפיטלעך וואס קומען פון אברהם אבינו, ווי ס'שטייט איתן האזרחי זאגט די גמרא מיינט עס אברהם. נאכדעם איז דא קאפיטלעך פון משה רבינו, פון קאפיטל צ' ביז ק א, די עלף קאפיטלעך פון תפילה למשה און ווייטער האט משה רבינו געזאגט. נאכדעם איז דא קאפיטלעך פון הימן, פון ידותון און פון אסף וואס דאס זענען געווען לוויים וואס האבן געזינגען אין בית המקדש אין די צייטן פון דוד המלך, און נאכדעם איז דא קאפיטלעך פון די דריי קינדער פון קרח. זאגט די רדק, וואו ס'שטייט אויף א קאפיטל לדוד, אדער מיינט עס אז דוד המלך האט עס טאקע פארפאסט, ער האט עס אליין געזינגען, אדער מיינט עס אז אנדערע האבן דאס געזינגען אויף דוד המלך, וואו ס'שטייט גארנישט ווער ס'האט עס געזאגט און ווער ס'האט עס געזינגען, מיינט עס אז דוד המלך האט עס געמאכט. און דאס איז אלעס געשריבן געווארן זאגן די חזל ברוח הקודש. הייבן מיר אן די ערשטע קאפיטל אין ספר תהילים, וואס דער רדק זאגט אז וויבאלד דאס איז אזא חשוב'ע קאפיטל האט עס דוד המלך געשטעלט צום ערשט, ווייל דער קאפיטל זאגט אלעס וויאזוי א מענטש דארף זיך אויפפירן ביים לעבן, און ס'רעדט אויכעט פון וואס מ'דארף אוועקשטיין, און ס'זאגט פונקטליך די גוטע שכר און די עונש וואס דער אייבערשטער וועט געבן לעתיד פאר די צדיקים און פאר די רשעים. אשרי האיש, די לויב פון א מענטש איז, אשר לא הלך בעצת רשעים אז ער איז נישט געגאנגען אין די עצה פון די רשעים, די רדק זאגט אז רשעים מיינט אזעלכע מענטשן וואס גליסטן נאך אלע מיני תענוגי עולם הזה, זיי גליסטן אויף געלט, זיי רויבן צו פון מענטשן, איז אויב איינער איז נישט געגאנגען מיט זיי האט זיך נישט געלאזט איבעררעדן פון זייערע עצות וואס זיי טוען דורך צורעדן מענטשן און זאגן אז מען זעט די גוטסקייט וואס מען האט תיכף אויפן פלאץ פון פארשידענע עניני עולם הזה, אבער דער מענטש האט געקוקט מער אויף די אחרית דבר און דורך דעם איז ער נישט געגאנגען אין זייערע עצות, ובדרך חטאים לא עמד ער האט זיך נישט אפגעשטעלט זיך מתבונן זיין און אריינקוקן אין די וועגן פון די זינדיגע. ובמושב לצים לא ישב האט זיך נישט אראפגעזעצט אין די מושב לצים, לצים מיינט אזעלכע מענטשן וואס שפעטן אפ פון אנדערע, זיי בארעדן אנדערע, און די גמרא זאגט וויבאלד ער איז נישט געגאנגען האט ער זיך נישט אפגעשטעלט און אז ער האט זיך נישט אפגעשטעלט האט ער זיך נישט אראפגעזעצט, אזא מענטש איז פאסיג אז מען זאל אים לויבן אשרי האיש.

און דער רד"ק איז מסביר פארוואס האט די פסוק טאקע אנגעהויבן מיט סור מרע, זאגט ער ווייל פון די יוגנט אויס איז א מענטש צוגעוואוינט זיך נאכצוגעבן די תענוגים, די ערשטע יארן פונעם לעבן ארבעט ער בכלל נישט אויף זיך, ער עסט, ער טרינקט, ער שלאפט, ער געבט זיך נאך אלע שפילערייען און שוואוילטאגן, איז ווען ער כאפט זיך ביים קאפ אז נישט דאס איז די ריכטיגע וועג, קומט אים דער דוד המלך און ער זאגט אים, זאלסטו וויסן, קודם גיי אוועק פון די רשעים, לאז דיך אפ פון זיי, דער וועג איז נישט גוט, איך וועל דיר זאגן וועלכע וועג איז יא גוט, כי אם נאר בתורת השם חפצו, זיין גאנצע ווילן, זיין גאנצע שטרעבן איז אין די תורה פונעם אייבערשטן, וואס דאס מיינט טון די מצוות, און אז מען זאל קענען טון די מצוות דארף מען לערנען די תורה, ובתורתו און אין זיין אייגענע תורה ווי די חז"ל זאגן אז קודם מיר ווערט עס אנגערופן דער אייבערשטער'ס תורה און איינמאל א מענטש פלאגט זיך דערויף ווערט עס אנגערופן די תורה פון די מענטש, יהגה, דאס איז א לשון פון טראכטן, א מחשבה, מחשבות אין הארץ, יומם ולילה, בייטאג און ביינאכט וועט ער נאר טראכטן פון די תורה'דיגע וועגן, אלע זיינע מעשים אפילו עסן טרינקען שלאפן וועט אויכעט זיין נאר לשם שמים.

זאגט דער פסוק, איינער וואס וועט אוועקשטיין פון די רשעים, און ער וועט זיין בתורת השם חפצו, וועט ער באקומען א גוטן שכר, והיה, ער וועט זיין כעץ ווי א בוים, שתול, וואס איז איינגעפלאנצט על פלגי מים, אויף א וואסער לויף, ס'האט כסדר צו טרינקען וואסער, אשר פריו, וואס זיין פרוכט יתן טוט ער געבן בעתו אין זיין צייט, אנדערש ווי א דארשטיגע בוים, וואס די פירות קומען ארויס שפעט. אבער די פירות פון א עץ שתול על פלגי מים קומען ארויס אין די ריכטיגע צייט, און אזוי איז אויכעט דער מענטש, זיינע פרוכט, דאס הייסט זיינע קינדער, געראטן, און אויכעט מענטשן לערנען זיך אפ פון אים, זיינע מעשים האבן פירות, ועלהו לא יבול, זיין בלעטל טוט נישט פארוועלקט ווערן, אפילו די אומוויכטיגע חלקים פונעם בוים בלייבן פריש א גאנץ יאר אפילו אין די ווינטער, זאגט דער רד"ק אז די בעתו קען ארויפגיין אויכעט אויף ועלהו לא יבול אפילו אין די צייט וואס אנדערע ביימער ווערן פארוועלקט, אבער די בוים וואס איז איינגעפלאנצט על פלגי מים האלט זיך פריש א גאנץ יאר, און די זעלבע זאך דער תלמיד חכם דער ערליכע איד ועלהו לא יבול, מענטשן טוען זיך באשיצן אונטער זיינע בלעטער, אונטער זיינע פליגלען, מיט זיינע מעשים טובים טוט ער משפיע זיין אלעס גוטס פאר אלע ארומיגע, פאר די גאנצע וועלט. רש"י ברענגט דעם דרש פון חז"ל ועלהו לא יבול, אפילו די שיחת חולין של תלמידי חכמים, סתם א ווארט וואס ער זאגט ארויס נישט דווקא אין תורה, אבער צריכה לימוד, מען דארף פארשטיין, עפעס זאגט ער דא מיט דעם. וכל אשר יעשה יצליח, וואס ער טוט וועט ער מצליח זיין, אויב גייט עס ארויף אויפן בוים, זאגט דער אבן עזרא איז דער פשט אז יעדן צווייג פון דעם בוים וואס מען וועט אראפשניידן און איינפלאנצן ערגעץ אנדערש וועט פונקט אזוי מצליח זיין ווי די ארגינעלע בוים, און די זעלבע זאך די קינדער פון דעם ערליכן איד וועלן אויכעט מצליח זיין אזוי ווי אים.

זאגט דער פסוק לא כן הרשעים, נישט אזוי וועט אבער זיין די שיקזאל פון די רשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, ער וועט זיין אזוי ווי די שמוץ, די אפפאל, די שטרוי פון די זאנגען, וואס די ווינט טוט אים פארווארפן און אוועקבלאזן, וואס די וועלט האט נישט קיין נוצן דערפון, פארקערט, ס'פליט אריין אין מענטשנ'ס גערטנער, אין די הייזער, ס'פליט אריין אין מענטשנ'ס אויגן און ס'שטערט זיי, אזוי זענען די רשעים ווי א דארן אין אויג פאר די גאנצע וועלט. און אויכעט וועלן זיי זיין אזוי ווי די שמוץ וואס ווערט זייער שנעל אוועקגעבלאזן, אזוי וועלן זיי זייער שנעל פארפאלן ווערן און אוועקגעווארפן ווערן פון די וועלט. זאגט דער תרגום, לא מטול היכנא רשיעי אלהין כמוזא די תשקפיניה עלעולא. זאגט דער פסוק, על כן, איז רש"י לערנט אז דאס איז א המשך מיט די קומענדיגע פסוק. ווייל דער אייבערשטער האט ליב די וועג פון די צדיקים און ער ווייסט עס ער האלט עס פאר זיך שטענדיג, און די וועג פון די רשעים טוט ער מאכן פארלירן און ער ווארפט זיי אוועק, פאר דעם לא יקומו רשעים במשפט, וועלן די רשעים נישט האבן קיין שטאנד ווען ס'וועט קומען די משפט דער יום הדין, וחטאים, די זינדיגע וועלן נישט קענען שטיין בעדת צדיקים ביי די געמיינדע פון די צדיקים, ווי די צדיקים אין גן עדן זיצן זיך אינאיינעם, כינוס לצדיקים איז נאה להם ונאה לעולם, ס'איז א גאנצע געמיינדע פון צדיקים, אבער די זינדיגע וועלן נישט האבן קיין דריסת הרגל דארטן, ווייל דער אייבערשטער פארווארפט זיי, דער אייבערשטער גלייכט נישט זייערע מעשים. דער רד"ק לערנט על כן אז דאס איז א המשך פון די פריערדיגע פסוקים, וויבאלד זיי פירן זיך נישט ערליך אויף, פאר דעם וועלן זיי נישט האבן קיין תקומה ביים משפט. זאגט דער תרגום, מטול היכנא לא יזכון רשיעי ביומא רבא, וחייבין בסיעת צדיקיא. זאגט דער פסוק, כי יודע ה', דער אייבערשטער ווייסט און ער קוקט זיך גוט אום, און וויבאלד ער האט עס ליב נעמט ער עס פאר זיך און ער באטראכט דאס כסדר, די דרך צדיקים, די וועג פון די צדיקים האלט ער לעבן זיך, ודרך רשעים תאבד, אבער די וועג פון די רשעים וועט פארלוירן גיין, דער אייבערשטער וועט זיי פארווארפן. זאגט דער תרגום, מטול דגלי קדם ה' אורח צדיקיא, ואורחתהון דרשיעי תהובד. זאגט די משנה אין מסכת שביעית פרק ג', מאימתי פון ווען אן מוציאין מעג מען ארויספירן זבולים די מיסט פון די בהמות לאשפתות צו די הויפענעס וואס מען פלעגט אויפהויפענען גאנצע בערג פון דעם אין די פעלדער, און ווען עס איז געקומען די צייט צו איינזייען און באמיסטיגן די פעלדער האט מען דאס אויסגעשפרייט אויפן גאנצן פעלד. משיפסקו עובדי עבודה, דאס איז איין גירסא, און דאס מיינט די גוים וואס זיי ארבעטן דאך יא אין די שמיטה יאר, ווען זיי וועלן אויפהערן צו באארבעטן זייערע פעלדער, דעמאלטס מעג א מענטש אנהייבן ארויסצוטראגן די מיסט און מאכן דערפון הויפענעס אינעם פעלד, און קיינער וועט נישט זאגן אז ער מיינט צו באמיסטיגן די פעלד פאר היי יאר, מען האט דאך שוין געענדיגט אנבויען אלעס פון היי יאר, יעדער וועט וויסן אז ער טוט עס אוועקלייגן אויף די קומענדיגע יאר, די אכטע יאר פון די שמיטה, די ערשטע יאר פון די צווייטע שמיטה, וואס דעמאלטס מעג מען שוין באמיסטיגן די פעלדער. נאך א גירסא, עוברי עבירה, ווען די עוברי עבירה אידן וואס זענען ליידער נישט נזהר אין שמיטה, און זיי טוען באארבעטן זייערע פעלדער אין שמיטה, ווען זיי הערן אויף, דעמאלטס מעג מען אנהייבן ארויסטראגן זבלים, אבער פארדעם וועלן מענטשן זאגן אז ער איז אויך פון די עוברי עבירה. דברי ר' מאיר, דאס איז די שיטה פון ר' מאיר. רבי יהודה אומר, משייבש המתוק, דער מיסט ווערט אנגערופן מתוק, ווייל דאס טוט אריינגעבן א זיסן טעם אין די פירות. זאגט ער, ווען דאס וועט ווערן פארטריקנט, הייבט מען עס אן ארויסצוטראגן אויפן פעלד, און קיינער גייט שוין נישט טראכטן אז ער וויל עס היי יאר נוצן, מען קען עס נישט נוצן פארטריקענטערהייט, ער וויל נאר מאכן הויפענעס דערפון, און ער וועט עס די קומענדיגע יאר אויסשפרייטן אויף די פעלדער. רבי יוסי אומר משיקשור ווען ס'הייבט אן צו ווערן אויסגעטרוקנט, ס'הייבט אן ווערן אזוי פארקניפט און צאמגענומען איינס מיטן צווייטן, דעמאלטס מעג מען עס שוין ארויסטראגן אין די שמיטה יאר אויפן פעלד, און קיינער גייט נישט טראכטן אז ער מיינט עס, אויף צו באמיסטיגן אויף היי יאר, יעדער ווייסט אז ער לייגט עס אוועק אויף די קומענדיגע יאר, און די אלע דריי צייטן קומען אויס בערך אינאיינעם, ס'איז נישט דא צופיל צייט אפגערוקט צווישן איינס און די אנדערע. די ברטנורא ברענגט נאך א פשט אויף משייבש המתוק. ס'דא לעכער, שפאלטענעס, וואס מאכן זיך אין די ערד, און ווען ס'קומט אראפ א רעגן פילן זיך אן די שפאלטענעס און ס'דויערט א וויילע ביז ס'ווערט אויסגעטריקנט די רעגן וואסער פון די לעכער, און דאס איז די פשט משייבש המתוק ווען די לעכער פון די ערד ווערן אויסגעטריקנט דעמאלטס מעג מען שוין ארויסטראגן די זבלים. משנה בית, עד כמה מזבלין, נאכדעם וואס ס'איז שוין דערגרייכט די צייט פון משיפסקו עוברי עבירה, אדער משייבש המתוק, משיקשור, וואס דעמאלטס מעג מען ארויסטראגן די זבלים, דארף מען אבער אכט געבן אז מ'זאל נישט ארויסטראגן צו פיל אויפאמאל, אנזייען אנלייגן אויפן גאנצן פעלד טויג דאך נישט, ווייל ס'וועט ווייטער אויסזען ווי ער וויל דא באמיסטיגן די פעלד. ממילא, ביז וויפיל מעג מען ארויסטראגן און ס'זאל אויסזען ווי ער מאכט נאר אזא הויפן אוועקצולייגן אויף די אנדערע יאר? עד שלש שלש אשפתות, ביז דריי אזעלכע מיסטן, דריי הויפענעס, לבית סאה. אויב ער האט א פעלד פון א בית סאה, פופציג אמה די לענג און פופציג אמה די ברייט, זאל ער מאכן דארטן ביז דריי הויפענעס. של עשר עשר משפלות, יעדע הויפן באשטייט פון צען קאנעס, צען קערבלעך, וואס ער גיסט אויס אויף יעדע אשפה, של לתך לתך, וואס יעדע משפילה באשטייט פון א לתך, וואס א לתך איז א האלבע כור, און דאס איז פופצן סאה. זאגט די משנה מוסיפין על המשפילות, מען מעג מאכן גרעסערע אשפות, יעדע אשפה זאל באשטיין פון מער ווי צען משפילות, אבער ואין מוסיפין על האשפתות. לויט די תנא קמא, טאר מען נישט מאכן מער ווי דריי אזעלכע הויפענעס אויפן פעלד, ווייל ס'וועט שוין אויסזען ווי ער וויל דא באמיסטיגן די פעלד לצורך די היי-יעריגע פירות, ער וויל דא באארבעטן אין שמיטה. רבי שמעון אומר, אף על האשפתות, אויכעט אויף די צאל הויפענעס מעג מען צולייגן, וויבאלד ס'איז אויפגעהויפנט, ס'איז נישט סתם פארשפרייט אויף די ערד, מען זעט אז דאס איז א גרויסע בערגל, מעג מען מאכן אפילו מער ווי דריי אזעלכע אשפות במשך א בית סאה. משנה ג' עושה אדם את שדהו שלש שלש אשפתות לבית סאה, דאס איז ווייטער די שיטה פון רב שמעון פון די פריערדיגע משנה, וואס ער האלט אז מען מעג מאכן דריי אשפות אין א בית סאה און מען מעג אפילו מער, און דאס זאגט ער יתר מכאן איז דא א גירסא מותר, דברי רב שמעון, אפילו מער ווי דריי אשפות אויף א בית סאה מעג מען מאכן, הגם דאס איז שוין אויך געשטאנען אין די פריערדיגע משנה אז לויט רבי שמעון מעג מען צולייגן אויף די אשפות, אבער אין די פריערדיגע משנה האט מען גערעדט ווען יעדע פון די אשפות האט טאקע עשר עשר משפילות של לתך לתך. דא אין די משנה ג' קומט רבי שמעון צולייגן אז אפילו די הויפענעס זענען קלענער, ס'האט ווייניגער ווי צען משפילות יעדע איינע, און ס'קען זיך ווען דאכטן אז מ'וויל יא מיט דעם באמיסטיגן די פעלד, דאך מעג מען מאכן מער ווי דריי פון דעם אין א בית סאה. מ'דארף נאר אכט געבן, זאגט די ברטנורא, אז יעדע אשפה זאל האבן כאטשיג דריי משפילות, ס'זאל נישט זיין ממש אייניג פלאך מיט די ערד, וואס דעמאלטס טוט מען טאקע, מאכן א מראית עין ס'קוקט אויס ווי ער וויל דא באמיסטיגן דעם פעלד. וחכמים אוסרים, די חכמים לאזן נישט, זיי לאזן נישט צולייגן מער ווי דריי אשפות, כל שכן אויב ס'איז קלענערע אשפות ס'האט נישט דעם שיעור פון עשר משפילות, אבער אויף איין אופן לאזן זיי יא, עד שיעמיק שלושה או עד שיגביה שלושה. אויב מ'מאכט א שינוי, א היכר, מ'ווייזט ארויס קלאר אז מ'מיינט נישט דא צו באמיסטיגן דעם פעלד, צום ביישפיל מ'גראבט אראפ דריי טפחים, און דארטן לייגט מען אריין די מיסט, אדער מען מאכט עס אויף א העכערע פלאץ וואס איז דריי טפחים העכער ווי די גאנצע פעלד, דעמאלט זעט יעדער איינער אז ער מיינט נישט דא צו באמיסטיגן די פעלד, ער וויל עס נאר אוועק לייגן אויף די קומענדיגע יאר. און די גמרא אין מועד קטן שטעלט זיך, ווי מעג מען מעמיק זיין שלשה טפחים, מען טאר דאך נישט אראפגראבען אין א פעלד אין א שמיטה יאר, מענטשן וועלן זאגן אז ער וויל דא פלאנצן, ער וויל דא אקערן. זאגט די גמרא אדער מיינט עס אז מען האט שוין אויסגעגראבן טאקע פאר די שמיטה יאר, אדער אפילו אין די שמיטה יאר וויבאלד ער האט דארטן די מיסט, ער ברענגט עס תיכף אריין, זעט מען אז ער האט נאר געוואלט דארטן אנלייגן די מיסט, ער האט בכלל נישט געמיינט צו אקערן. זאגט די משנה, עושה אדם את זבלו אוצר, נישט נאר דריי הויפענעס במשך א בית סאה מעג מען, נאר מען מעג נעמען די אלע דריי הויפענעס און אנלייגן אויף איין פלאץ אויכעט, און אפילו צולייגן דארט מער ווי די שיעור פון דריי מאל עשר משפלות. אזוי האלט דער תנא קמא, ר' מאיר אוסר ר' מאיר האט געהאלטן ווען ס'האט דעם שיעור פון עשר עשר משפלות מעג מען דאס לייגן אויף איין פלאץ, מאדאך ס'מעג זיין אויסגעשפרייט אויף דריי פלעצער, כל שכן אז ס'מעג זיין אויף איין פלאץ, אבער אויב לייגסטו מער ווי די שיעור, טארסטו דאס נישט לייגן אפילו ווען ס'איז אויף איין פלאץ. עד שיעמיק שלושה או עד שיגביה שלושה נאר אויב דו טוסט איינע פון די פריערדיגע עצות אז דו גראבסט אראפ דריי טפחים און דארטן לייגסטו עס, אדער דו לייגסט עס אויף א פלאץ וואס איז דריי טפחים העכער פון די גאנצע פעלד. זאגט די משנה היה לו דבר מועט, וואס טוט זיך אויב דער מענטש האט נאך נישט גענוג זבל יעצט צו גיין מאכן אזא גרויסע אשפה פון צען משפלות, מעג ער ארויסטראגען ווייניג אויף אמאל און נאכדעם וועט ער צולייגען מער און מער? אדער ס'זעט שוין אויס ווי מ'טוט באמיסטיגען די פעלד ווייל מ'טראגט ארויס ווייניג אויף אמאל, איז די תנא קמא האלט היה לו דבר מועט מוסיף עליו והולך, מען מעג ארויסטראגן די ווייניג וואס מען האט און שפעטער העט מען צולייגן נאך און נאך ביז ס'העט אנקומען צו די שיעור פון ג' אשפות לבית סאה וואס יעדע אשפה האט די צען משפלות, ר' אלעזר בן עזריה אוסר, ניין מען טאר נישט ארויסטראגן ווייניג אויף אמאל ווייל ס'קוקט אויס ווי מען באמיסטיגט די פעלד, עד שיעמיק שלושה נאר אויב מען מאכט אויף א נידריגערע פלאץ וואס איז דריי טפחים אראפצו פון די שטח פון די פעלד, או עד שיגביה שלושה אדער מען הייבט עס אויף אויף א פלאץ וואס איז דריי טפחים העכער ווי די הייעך פון די פעלד, או, א דריטע עצה, און די עצה האלטן די חכמים אויכעט, עד שיתן על הסלע, אויב מען לייגט עס ארויף אויף א פעלזן שטיין, וואס דארטן קען מען נישט אנבויען, מען קען נישט דארט איינפלאנצן גארנישט, ס'וואקסט דארט גארנישט, אויף אזא מין שטיין מעג מען לייגן אפילו ס'איז פלאך אייניג הויעך מיט די ערד. משנה ד'. המדייר את שדהו, א מענטש האט נישט גענוג פלאץ אין זיין שטאל פאר די בהמות, וויל ער ארומצוימען א חלק פון די פעלד אז דארט זאלן זיין די בהמות, און די פראבלעם איז אז די בהמות לאזן אראפ די מיסט, און ס'וועט אויסקוקן ווי ער האט באמיסטיגט די פעלדער. זאגט די משנה, עושה סהר לבית סאתים, מ'האט אים געלאזט מאכן אזא רינדעכיגע צוים אויף א שטח פון צוויי סאה, וואס דאס איז זיבעציג אמה, די לענג און זיבעציג אמה די ברייט, אדער הונדערט אויף פופציג, און עוקר שלש רוחות, איינמאל די צוויי סאה איז שוין אנגעפילט מיט די אלע מיסט פון די בהמות און מען קען זיך שוין נישט דארטן דרייען, מוז ער עס נאכנישט צאמנעמען, ער קען עס נאך לאזן ליגן, און מען געבט אים צייט ער זאל אויסרייסן דריי פון די ווענט פון די צוים, ומניח את האמצעית, און ער לאזט די מיטלסטע, און ער לייגט אויף די אנדערע זייט פון די מיטלסטע די דריי ווענט ארום און ארום, דאס הייסט, ער מאכט נאך צוויי סאה נעבן דעם פאר א שטאל, נמצא קומט אויס מדייר בית ארבעת סאין, ער האט יעצט אלעס אינאיינעם א שטח פון פיר סאה וואס איז אנגעלייגט מיט די מיסט פון די בהמות, און נאכדעם ווען ער האט שוין געענדיגט אנפילן פיר סאה מיט די אלע מיסט דעמאלטס, מוז ער צאמנעמען די מיסט און מאכן אזעלכע הויפענעס אזוי ווי מען האט פריער געלערנט, אבער ביז ס'איז נישט אנגעפילט די צוויי מאל בית סאתים קען ער עס לאזן ליגן. רבי שמעון בן גמליאל אומר, נאך מער מיקל געווען בית שמונת סאין, ער קען אפילו מאכן נאך צוויי מאל אזוי בית סאתים, ביז ס'פילט זיך אן א שטח פון אכט סאה מיט דעם מיסט. און פון ירושלמי קוקט אויס אז די אכט סאה איז אויסער די ערשטע צוויי סאה אלעס אינאיינעם האט ער א שטח פון צען בית סאה וואס איז אנגעפילט מיט די מיסט און ערשט נאכדעם דארף ער דאס צאמנעמען. זאגט די משנה היתה כל שדהו בית ארבעת סאין, אויב זיין גאנצע פעלד איז נאר באשטאנען פון פיר סאה, איז אויב ער וועט לאזן די גאנצע פיר סאה ווערן אנגעפילט מיט די מיסט, וועט עס קלאר אויסקוקן ווי ער האט באמיסטיגט זיין פעלד. איז אין אזא מין פאל משייר ממנה מקצת. מוז ער איבערלאזן א שטח וואו ער לאזט נישט אריין די בהמות, מפני מראית העין. ס'זאל נישט אויסזען ווי ער האט טאקע באמיסטיגט זיין פעלד, ווייל ער וויל דא באארבעטן און אנבויען דעם פעלד אין שמיטה. און הוא הדין זאגט די משנה ראשונה, אויב זיין גאנצע פעלד איז נאר צוויי סאה, דארף ער אויכעט איבערלאזן א קליינע שטח, ער כאפט נאר אן פיר סאה, ווייל אפילו ביי א פיר סאה'יגע פעלד האט מען קודם געמאכט צוויי סאה און דעמאלטס איז שוין געווען א היכר ווייל די אנדערע צוויי סאה איז געבליבן ליידיג, איז יעצט ווען איך וויל ארומנעמען די אנדערע צוויי סאה, דארף מען נאך אלץ איבערלאזן א ספעציעלע היכר, משייר ממנה מקצת, מפני מראית העין. זאגט די משנה נאכדעם וואס די פיר סאה לויטן תנא קמא אדער די אכט סאה לויט רבי שמעון בן גמליאל זענען אנגעפילט, ומוציא מן הסהר, דעמאלטס מוז מען עס שוין ארויסנעמען פון דעם אנגעצייכנטן שטח, פון דעם ארומגעצוימטן פלאץ, ונותן לתוך שדהו, און מען לייגט עס אריין אינעם פעלד כדרך המזבלין, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין. אין די משנה בית אז מען דארף מאכן דריי אשפות פאר א בית סאה. משנה ה. לא יפתח אדם מחצב בתחילה לתוך שדהו, א מענטש זאל נישט אין שמיטה אנהייבן ארויסהאקן שטיינער פון זיין פעלד, ווייל ס'קוקט אויס ווי ער וויל אנגרייטן דעם באדן ווייל ער וויל דארטן גיין איינפלאנצן, עד שיהיו בו שלש מרביות, נאר טאמער פון פאר שמיטה איז שוין געווען דארטן אויפגעדעקט דריי שורות, דריי גרויסע שטיינער, שהם שלש, על שלש, על רום שלש, וואס די דריי גרויסע שטיינער, פון יעדע איינע איז דריי אמות לאנג, דריי אמות ברייט און דריי אמות הויעך, שיעורן עשרים ושבע אבנים, מען קען אלעס אינאיינעם ארויסהאקן פון די דריי מורביות, זיבן און צוואַנציק שטיינער וואס יעדע שטיין איז אמה על אמה ברום ג' אמות, אויב ס'איז דא דריי אזעלכע גרויסע שטיינער וואס יעדע איינס איז דריי אמות לאנג דריי אמות ברייט און דריי אמות הויך וואס פון יעדע איינס פון די שורות קען מען ארויסנעמען נײַן שטיינער וואס איז אמה על אמה ברום ג' אמות און פון אלע דריי אינאיינעם קען מען נעמען זיבן און צוואַנציק אזעלכע שטיינער און דאס איז שוין געווען פון פאר שמיטה זעבאר ווייסט דאך יעדער איינער אז די פעלד איז א פלאץ וואו מען קען ארויסהאקן גוטע שטיינער צום בויען, מעג ער שוין אין די שמיטה יאר גיין ווייטער ארויסהאקן, ווייל מען וועט נישט זאגן אז ער וויל דא אנפלאנצן, ניין מען ווייסט אז ער דארף די שטיינער אויף צום בויען, אבער אויב ס'איז נישט געווען אויפגעדעקט אזויפיל שורות פון פאר שמיטה טאר מען נישט לכתחילה אין שמיטה יאר גיין אויפדעקן דעם פעלד און אנהייבן ארויסגראבן שטיינער. משנה ו'. גדר א צוים פון שטיינער, שיש בו עשר אבנים של משא שניים שניים, אין דעם צוים איז דא כאטשיג צען שטיינער, וואס די צען זענען גרויסע שטיינער וואס צוויי מענטשן דארפן דאס טראגן אויף איינמאל, הרי אלו ינטלו, ווען מען נעמט אוועק די צען שטיינער, מעג מען שוין מיטנעמען אפילו די קלענערע שטיינער אויכעט, ווייל יעדער ווייסט אז קיינער צענעמט נישט א צוים נאר כדי אנצובויען דא אויף דעם קליינעם שטיקל שטח, ס'מוז זיין אז ער נעמט עס ווייל ער דארף די שטיינער צו בויען ערגעץ אנדערש א שיינע בנין. שיעור גדר, דער שיעור פון די צוים איז עשרה טפחים, אויב ס'איז צען טפחים הויעך איז עס גענוג א חשוב'ע זאך וואס מען צענעמט עס נישט כדי אנצובויען דארט אויפן פלאץ אן זיין תביעה, נאר אז מען צענעמט עס ווייסט מען אז מען גייט נוצן די שטיינער ערגעץ אנדערש. פחות מכאן, אויב ס'פעלט איינע פון די דריי תנאים, אדער איז עס נידריגער ווי צען טפחים, אדער איז דא ווייניגער ווי צען שטיינער פון משא שניים שניים, אדער ס'איז יא דא צען שטיינער, אבער די שטיינער זענען נישט קיין משא פון צוויי מענטשן, נישט צוויי מענטשן דארפן עס טראגן אינאיינעם. מחצב. דאס מיינט ער מעג נישט אראפנעמען דעם גאנצן צוים, ער מעג עס נאר אונטערהאקן, וגוממו ער שניידט דאס אראפ עד פחות מהארץ טפח, ביז ווייניגער פון די ערד א טפח, א גאנצע טפח אונטן ביי די ערד דארף ער איבערלאזן און ער טאר עס נישט אראפנעמען, ווייל אויב ער וועט אראפנעמען דעם אונטערשטן טפח וועלן מענטשן זאגן אז ער וויל דא אנבויען מיט תבואה. במה דברים אמורים אז מען טאר נישט אויסהאקן קיין שטיינער פון די אייגענע פעלד נאר מיט די אלע תנאים מתוך שלו, ווען ס'איז זיין פעלד ווייסן מענטשן אז אויב ער נעמט ארויס שטיינער, קליינע שטיינדעלעך, וואס האט נישט די אויבנדערמאנטע תנאים, וויל ער דא שיין מאכן דעם פעלד, ווייל ער וויל דא אנזייען, אבל מתוך של חברו, אויב ער נעמט ארויס פונעם חבר'ס פעלד שטיינדלעך, מה שהוא רוצה יטול, וואס ער וויל, קליינע, גרויסע, אלע סארטן מעג ער ארויסנעמען, קיינער וועט נישט זאגן אז ער וויל שיין מאכן דעם חבר'ס פעלד און מאכן גרייט צום אנבויען. במה דברים אמורים נאך א זאך, בזמן שלא התחיל בו מערב שביעית, אויב מ'האט נאכנישט אנגעהויבן דא אויסהאקן די שטיינער פונעם גדר אדער פון דעם מחצב פון פאר שמיטה, אבל אם התחיל בו מערב שביעית, אויב מ'האט שוין אנגעהויבן ארויסהאקן שטיינער פון די זעקסטע יאר פון שמיטה אדער נאך פריער, איז מה שהוא רוצה נוטל קען ער שוין נעמען אין די שמיטה יאר וואס ער וויל ווייל יעדער איינער ווייסט אז מ'דארף די שטיינער צום בויען און נישט ווייל מ'וויל דא גלאט מאכן די ערד. משנה ז', אבנים, שטיינער, שזעזעתן המחרשה וואס די אקער אייזן האט עס ארויסגערוקט פון פלאץ, אדער הוא הדין אויב ס'איז נאך אלץ אויפן פלאץ, נאר ווען מען וואלט דא געאקערט וואלט עס געווארן ארויסגערוקט פון פלאץ. או שהיו מכוסות, ס'איז געווען צוגעדעקט ונתגלו, ס'איז געווארן אויפגעדעקט, און יעצט וויל ער עס אוועקנעמען פון דא. אם יש בהם שתיים, של משא שניים שניים, אויב איז דא דא צוויי שטיינער, וואס די צוויי שטיינער דארפן צוויי מענטשן אינאיינעם שלעפן, צוויי גרויסע שווערע שטיינער, הרי אלו ינטלו מעג מען אוועק נעמען די שטיינער און מען מעג אויכעט מיט נעמען אלע אנדערע שטיינלעך אגב פון די גרויסע שטיינער. המסקל את שדהו איינער וואס וויל ארויס ווארפן אלע שטיינער פון זיין פעלד און ער האט נאר קליינע שטיינדלעך נוטל את העליונות מעג ער נעמען די אויבערשטע ומניח את הנוגעות בארץ ער דארף איבער לאזן די אלע וואס רירן צי די ערד טאר ער נישט נעמען ווייל אז מען נעמט די וואס רירן צי די ערד גרייט מען אן דעם פעלד צו קענען איינפלאנצן, ס'דא א מראית עין, מענטשן וועלן זאגן אז ער וויל דא איינפלאנצן היי יאר, און דאס איז א עבודת הקרקע וואס מען טאר נישט טון היי יאר. וכן גרגר של צרורות, אויב ס'איז דא דארטן א הויפן פון קליינע שטיינדלעך, או גל של אבנים, אביסל גרעסערע שטיינדלעך, איז אויך די הלכה נוטל את העליונות, מען נעמט נאר די אויבערשטע, ומניח את הנוגעות בארץ, און ער לאזט איבער די אלע וואס רירן צו די ערד. אם יש תחתיהן סלע או קש, אויב ס'איז דא אונטער די אלע שטיינדלעך איז דא א הארטע פעלזן שטיין אדער שטרוי, וואס אפילו ווען איך נעם אוועק די אלע שטיינדלעך קען איך נאכנישט דא אנבויען קיין תבואה, הרי אלו ינטלו מעג ער אוועקנעמען אלע שטיינדלעך, און ס'הייסט נאכנישט עבודת הקרקע קיינער גייט נישט זאגן אז ער וויל דא אנגרייטן צום איינפלאנצן. משנה ח'. אין בונים מדריגות מען טאר נישט בויען קיין טרעפ על פי הגאיות, א גיא דאס מיינט א גריב ווי ס'זאמעלט זיך אן א גאנץ יאר רעגן וואסער און מען גייט אראפ אהין שפעטער אנצוטרינקען פון דעם די פעלדער, איז מען האט נישט געוואלט זיך אויסגליטשן פלעגט מען מאכן אזעלכע שטיגן אראפצוגיין, טאר מען אבער נישט בויען די שטיגן ערב שביעית אפילו אין די זעקסטע יאר פון שמיטה משפסקו הגשמים. אויב ס'האט זיך שוין אויפגעהערט די רעגן, איז וואס דו טוסט יעצט קוקט אויס ווי דו גרייטסט עס אן פאר די קומענדיגע יאר וואס איז שמיטה יאר, איז וויבאלד דו מאכסט דא שטיגן אראפצוגיין צו די וואסער וועט עס אויסזען ווי מען גייט דא נעמען וואסער אנצוטרינקען די פעלד אין די שמיטה יאר, מפני שהוא מתקנן לשביעית ווייל דו גרייטסט עס אן דו פאררעכטסט עס פאר די זיבעטע יאר, טאר מען דאס נישט טון. אבל בונה בשביעית אין די זיבעטע יאר, אין די שמיטה יאר אליין מעג מען יא בויען די שטיגן משפסקו הגשמים, פון ווען ס'האט זיך אויפגעהערט די רעגן, וואס דעמאלטס גייט מען שוין נישט אנפלאנצן די פעלדער, און יעדער ווייסט אז דו מאכסט די שטיגן פאר די קומענדיגע יאר צו קענען אראפגיין נעמען די וואסער, מעג מען יא, מפני שהוא מתקנן למוצאי שביעית, ער גרייט עס אן פאר די קומענדיגע יאר וואס איז שוין נאך שמיטה. זאגט די משנה ולא יסמוך בעפר, ווען דו בויסט דעי שטיגן, אדער ווי די ברטנורא זאגט, סתם אזוי ווען א מענטש וויל פארשטאפן א וועג אז די וואסער זאל נישט קענען אוועק רינען, אנדערע ראשונים לערנען ווען מען וויל פארבויען אז מענטשן זאלן נישט קענען צוקומען צו דעי גריבער פון וואסער, און מען מאכט אזא וואנט פון שטיינער, טאר מען אבער נישט צווישן די שטיינער לייגן ליים אדער זאמד, אבל עושה הוא חיץ, מען מעג נאר מאכן א מחיצה פון שטיינער אויפגעהויפנט איינס אויפן צווייטן. אויב מען זאל לייגן זאמד צווישן די שטיינער, קוקט עס אויס ווי מען וויל ממש אפהיטן די וואסער, קיינער זאל נישט קענען צוקומען אדער די וואסער זאל נישט אוועקרינען, ווייל מען וויל שוין היי יאר אין די שמיטה יאר גיין אנטרינקען דעם פעלד פון די וואסער. זאגט די משנה כל אבן שהוא יכול לפשוט את ידו ולטלה, הרי זו תנטל, ווען ער בויט די שטיגן אראפצוגיין צו די גריבער, וואס מען מעג דאך עס בויען אין די שמיטה יאר פאר די צורך פון די קומענדיגע יאר, אדער ווען ער בויט סתם אזוי א בנין, טאר מען נישט גיין צאמנעמען אלע שטיינער פון די פעלד צו בויען די שטיגן אדער דעם גדר אדער דעם בנין, נאר אזעלכע שטיינער וואס זענען נאנט צו די פלאץ וואו מען בויט, מעג מען אויסשטרעקן די הענט און נעמען, ווייל יעדער זעט אז ער דארף עס האבן פאר דעם צוועק פון די שטיגן אדער די אנדערע גדר וואס ער בויט דא. אבער סתם אזוי אויב ער נעמט צאם די שטיינער פון די פעלד, וועלן מענטשן זאגן אז ער וויל פשוט אנגרייטן דעם פעלד צו קענען גיין אנבויען דא. משנה ט'. אבני כתף, שטיינער וואס מען טראגט מיטן אקסל, באות מכל מקום, דאס קען מען ברענגען פון איבעראל. פריער האט מען געלערנט אז די שטיינער מוזן האבן א מאס אז נאר צוויי מענטשן אינאיינעם זאלן עס טראגן, ווייל דארט האט מען גערעדט אז מען זאל מעגן אגב די גרויסע שטיינער אויך טראגן די קלענערע שטיינער, דעמאלס דארף די גרויסע שטיינער האבן א געוויסע מאס, דא רעדט מען אז מען וויל נאר די גרויסע שטיינער נעמען, ווען א מענטש נעמט נאר גרויסע שטיינער, זעהט מען פון דעם אז ער דארף די שטיינער צום בויען, איז אבני כתף מעג מען ברענגען פון איבעראל. והקבלן, זאגט דער ברטנורא צוויי פשטים, אדער מיינט עס א אריס, איינער וואס נעמט ארויס א פעלד, אז ער גייט געבן א חלק פון די תבואה פארן בעל הבית, און די אנדערע חלק גייט פאר אים, מביא מכל מקום, ער מעג נעמען די שטיינער פון איבעראל, דאס הייסט דאך נישט זיין פעלד, און פון א פרעמדן מענטשנ'ס פעלד האט מען דאך געלערנט פריער, מעג מען ארויסנעמען אלע שטיינער אין א שמיטה יאר. נאך א פשט, א קבלן, א מענטש וואס ער, א קאנטראקטער וואס ער בויט הייזער, ער מעג אפילו פון זיין אייגענע פעלד צאמנעמען שטיינער ווייל יעדער ווייסט אז ער דארף דעם שטיינער צו בויען. ואלו הן אבני כתף, וואס הייסט אבני כתף, שטיינער וואס מען טראגט מיטן אקסל אז מען זאל דאס מעגן צאמנעמען פון יעדן פאל, איז כל שאינה יכולה להינטל באחת יד דברי ר' מאיר. לויט ר' מאיר מיינט דאס אז די שטיין איז גענוג גרויס אז מען מוז באנוצן זיך מיט ביידע הענט דאס צו שלעפן, רבי יוסי אומר, אבני כתף כשמן, ס'שטייט א לשון רבים, אבני כתף, שטיינדעלעך וואס מ'לייגט אויפן אקסל, כל שהן נטולות שתיים שלש על הכתף, אפילו ס'איז קלענערע שטיינער, מ'לייגט צוויי דריי פון דעם אויפן אקסל אויף איין מאל, הייסט עס אויכעט אבני כתף, און מ'מעג דאס נעמען פון איבעראל אינעם פעלד. משנה י', הבונה גדר בינו ובין רשות הרבים, ווען איינער בויט אין די שמיטה יאר א צוים פון שטיינער צווישן זיין פעלד און די רשות הרבים, מותר להעמיק עד הסלע, מעג ער אראפגראבן ביז דעם הארטן שטיין פון זיין פעלד, און איך האב נישט מורא אז אפשר וועט ער זיך בארעכענען און אנבויען דעם פלאץ, ווייל ס'איז נישט קיין סדר אנצובויען אזוי נאנט צו א רשות הרבים. צווישן צוויי פעלדער, איין פעלד באלאנגט פאר ראובן איין פעלד באלאנגט פאר שמעון, טאר מען נישט אראפגראבן אפילו כדי צו בויען א צוים, ווייל אפשר וועט ער דארטן זיך בארעכענען און איינפלאנצן דארט. אבער צווישן א פעלד און א רשות הרבים מעג מען יא אראפגראבן ביזן שטיין. מה יעשה בעפר? וואס זאל מען טוהן מיט די זאמד וואס מען גראבט ארויס? צוברו ברשות הרבים ומתקנו דברי ר' יהושע. לויט ר' יהושע זאל מען דאס ביזדערווייל אויפהויפענען אינמיטן די גאס אין די רשות הרבים, און שפעטער וועט מען דאס פאררעכטן וועט עס אוועקנעמען און צופוצן די גאס ס'זאל נישט זיין דארטן קיין שום שטיינדלעך אדער זאמד אנגעלייגט. רבי עקיבא אומר, כדרך שאין מקלקלין ברשות הרבים, כך לא יתקנו. זאגט ער לא מיבעיא די מעשה דא אז א מענטש ווארפט ארויס זאמד פון זיין אייגן פעלד און ער מאכט א קלקול אין די רשות הרבים, ער לייגט אן די רשות הרבים מיט פרעמדע זאכן פון זיין פעלד, דאס טאר מען זיכער נישט אפילו אויף א קורצע וויילע, נאר אפילו אויף צו פאררעכטן די רשות הרבים. א מענטש נעמט א בעזעם און ער הייבט אן צאמקערן אלע שמוץ אין די רשות הרבים צו איין פלאץ, מיט'ן פלאן אז ער גייט באלד נעמען א וועגעלע און ער גייט עס אוועקפירן. וויבאלד אבער אויף צייטווייליג ליגט דא אנגעלייגט א הויפן פון שטיינער צו פון שמוץ אינמיטן די גאס, טארסטו דאס אויכעט נישט טון. אז דו ווילסט אויפרוימען די רשות הרבים, דארפסט עס גלייך אוועקפירן אלעס. זאגט די משנה, מה יעשה בעפר? לויט ר' עקיבא, וואס ער האט געהאלטן אז מען טאר נישט לייגן די זאמד אין די רשות הרבים, וואס זאל מען יא טון מיט די זאמד וואס מען גראבט ארויס פון דעם פלאץ ווי מען וויל מאכן דעם צוים? צוברו בתוך שדהו כדרך המזבלין, ער הויפנט עס אויף ביי זיך אין פעלד, אבער נישט סתם אויסשפרייטן אויף די פעלד, דאס זעט אויס ווי מען גרייט אן דעם פעלד איינצוזייען, נאר מאך אזעלכע הויפענעס ג' אשפות לבית סאה, אזוי ווי מען האט געלערנט אנהייב פרק ביים ארויסטראגן די זבל. וכן די זעלבע הלכה וועט זיין ביי א חופר בור ושיח ומערה. זאגט די ברטנורא דאס גייט ארויף אויף די רישא פון די משנה, אז די זעלבע מחלוקה צווישן רב יהושע און ר' עקיבא איז ווען א מענטש האט געגראבן ביי זיך אין פעלד, א רינדעכיגע גריב אדער א לענגליכיגע גריב אדער א הייל, לויט רב יהושע מעג ער אנלייגן ביז דערווייל די הויפענעס מיט זאמד אין די גאס, און שפעטער וועט ער עס אוועק נעמען, לויט רבי עקיבא דארף ער עס אויפהויפענען ביי זיך אין פעלד. זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף לד עמוד א', אמר רב הונא, טועה בשלש ראשונות, טאמער איינער האט זיך טועה געווען אין די ערשטע דריי ברכות פון שמונה עשרה, חוזר לראש דארף ער אנהייבן נאכאמאל פון אנהייב, באמצעיות, אויב ער האט זיך טועה געווען אין איינע פון די מיטלסטע ברכות, חוזר לאתה חונן, דארף ער אנהייבן נאכאמאל פון אתה חונן און גיין פון דארט ווייטער אויפן סדר, באחרונות, אויב מען האט זיך טועה געווען ביי די דריי לעצטע, חוזר לעבודה גייט מען צוריק צו רצה. ורב אסי אומר, אמצעיות אין להם סדר, די מיטלסטע ברכות האט נישט קיין באשטימטע סדר, און אפילו מען האט אויסגעלאזט א ברכה און מען דערמאנט זיך שפעטער, זאגט מען עס דארט ווי מען האט זיך דערמאנט, און מען דארף נישט צוריק גיין צו אתה חונן. מתיב רב ששת האט רב ששת געפרעגט, ס'איז געשטאנען אין די משנה מהיכן הוא חוזר, אויב א בעל תפילה א שליח ציבור האט זיך טועה געווען און מען שיקט צו א צווייטן, פון וואו דארף דער צווייטער אנהייבן? זאגט די משנה מתחילת ברכה שטעה זה, פון די אנהייב פון דער ברכה ווי דער מענטש האט זיך טועה געווען, זעט מען דאך דא אז מען דארף נישט צוריק גיין צו אתה חונן, איז דאך לכאורה תיובתא דרב הונא, רב הונא איז אפגעפרעגט. אמר לך רב הונא, אמצעיות כולהו חדא ברכתא נינהו, ס'איז נישט קיין קשיא אויף מיר, ווען די משנה זאגט מתחילת ברכה שטעה זה אויב ס'איז געווען פון די מיטלסטע ברכות, מיינט עס אז מען דארף צוריק גיין צו אתה חונן, וואס דאס איז איין לאנגע ברכה, אלע מיטלסטע ווערן גערעכנט ווי איין גרויסע ברכה. דאס איז איין גירסא, רש"י האט געהאט די גירסא, תיובתא דרב אסי, רב אסי איז זיכער אפגעפרעגט, ווייל אין די משנה שטייט אז מען דארף אנהייבן מתחילת ברכה שטעה זה, און פון דארט און ווייטער דארף מען זאגן אלעס על הסדר, זעט מען אז די מיטעלסטע ברכות האבן יא א סדר, און נישט ווי רב אסי האט געזאגט. לימא תיהוי תיובתא דרב הונא לאמיר זאגן אז ס'אויכעט א קשיא אויף רב הונא, אויף דעם פארענטפערט זיך רב הונא ניין אלע מיטעלסטע ברכות ווערן גערעכנט ווי איינס. אמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו א מענטש זאל נישט בעטן זיינע געברויכן לא בשלש ראשונות נישט ביי די ערשטע דריי ברכות פון שמונה עשרה ולא בשלש אחרונות נישט ביי די לעצטע דריי אלא באמצעיות נאר ביי די מיטלסטע דאמר רב חנינא ראשונות די ערשטע דריי ברכות דומה איז דער מענטש גלייך לעבד צו א קנעכט שמסדר שבח לפני רבו ער איז מסדר די לויב פאר זיין האר אמצעיות די מיטלסטע ברכות דומה איז ער גלייך לעבד צו א קנעכט שמבקש פרס מרבו דא בעט מען אויס א גוטן באצאלונג פונעם הער אחרונות די לעצטע דריי ברכות דומה איז מען גלייך לעבד צו א האר שקיבל פרס מרבו, ער האט שוין באקומען דעם גוטן מתנה פונעם רעבן, ער האט שוין באקומען זיין שכר ונפטר, ער געזעגנט זיך, ער באדאנקט זיך שיין והולך לו, און ער גייט אוועק. תנו רבנן מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רב לעזער, ס'איז געווען א תלמיד וואס ער איז צוגעגאנגען צום עמוד פארנט פון רב לעזער, והיה מאריך יותר מדאי, ער האט צו לאנג געצויגן מיטן דאווענען, אמרו לו תלמידיו רבינו כמה ארכן הוא זה, וואס ציט ער אזוי לאנג? אמר להם כלום מאריך יותר ממשה רבינו, טוט ער דען אויסציען מער ווי משה רבינו, דכתיב ביה את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה, פערציג טעג און פערציג נעכט האט משה רבינו מתפלל געווען אויף אידישע קינדער. שוב מעשה בתלמיד אחד אמאל איז געווען א מעשה מיט א תלמיד פארקערט, שירד לפני התיבה בפני ר' אליעזר והיה מקצר יותר מדאי, ער האט זייער מקצר געווען מיטן דאווענען, אמרו לו תלמידיו כמה קצרן הוא זה, ער איז זייער מקצר, אמר להם כלום מקצר יותר ממשה רבינו, טוט ער דען פארקערצן מער ווי משה רבינו, דכתיב, שטייט די וואכעדיגע סדרה, קייל נא רפא נא לה, ווען מרים איז קרעציג געווארן האט משה רבינו געזאגט פינף ווערטער, כ'בעט דיך באשעפער הייל איר אויס. אמר רבי יעקב אמר רב חסדא, כל המבקש רחמים על חברו, ווען איינער בעט רחמים אויפן חבר אין צריך להזכיר שמו מען דארף נישט דערמאנען דעם חבר'ס נאמען שנאמר קייל נא רפא נא לה ולא קמדכר שמה דמרים, ער האט בכלל נישט דערמאנט די נאמען פון מרים. נאר צוריק גיין א מינוט אז תוס' שמועסט אויס דאס וואס אונז האבן געלערנט אין די גמרא אל ישאל אדם צרכיו לא בשלש ראשונות ולא בשלש אחרונות, זאגט תוס' דאס איז נאר א יחיד, א פריוואטע בקשה מעג מען נישט בעטן דארט, אבער די רבים בעט דאך כסדר דארט זכרנו לחיים, מען זאגט פארשידענע קרובץ שטיקלעך און יעלה ויבוא. זאגט דער זוהר הקדוש רבי אבא פתח מיט דעם פסוק אין תהלים אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון. האי קרא אוקמוה, דעם פסוק האט מען שוין איינגעזעצט, אז אשרי העם יודעי תרועה, דאס מיינט וואס זיי ווייסן איבערצובעטן און באוויליגן דעם באשעפער מיט דעם שאלונג פונעם שופר. אבל תא חזי זאגט ער, זכאין אינון ישראל, וואויל זענען די אידן דקודשא בריך הוא יהב לון אורייתא קדישא, דער אייבערשטער האט זיי געגעבן די הייליגע תורה, ואוליף לון ארחוי, ער האט זיי אויסגעלערנט זיינע וועגן, לאתדבקא ביה זיך צו באהעפטן אין אים, ולמיטר און צו היטן פקודי דאורייתא די געבאטן פון דער תורה, למזכי בהו זוכה צו זיין מיט זיי לעלמא דאתי צו יענער וועלט. וקריב להו בשעתא דנפקו ממצרים, דער אייבערשטער האט דערנענטערט די אידן צו זיך ווען זיי זענען ארויס פון מצרים, דהא כדין אפיק לון מרשותא אחרא, ער האט זיי דעמאלטס ארויסגענומען פון די אנדערע רשות, וסליק לון ער האט זיי דערהויבן, לאתאחדא, פאראייניגט צו ווערן בשמיה אין זיין נאמען, וכדין אקרון בני ישראל בני חורין מכלא, דעמאלטס זענען די אידישע קינדער געווארן אנגערופן פרייע מענטשן פון אלעס, דלא יתבו תחות רשותא אחרא זענען מער נישט געזיצן אונטער א פרעמדע רשות, וסליק לון ער האט זיי אויפגעהויבן, ער האט זיי ארויסגענומען, לאחדא בשמיה, זיך צו פאראייניגן מיט זיין נאמען, אנצוכאפן אין זיין נאמען דסליק על כלא, וואס דאס איז העכער איבער אלעס, דשליט על עלאין ותתאין, די שם הויה ווייזט דאך אז דער אייבערשטער טוט געוועלטיגן אויף די אויבערשטע און אויף די אונטערשטע. ומגו רחימותא דלהון. צוליב זייער גרויסע אהבה קרא לון האט ער זיי אנגערופן בני בכורי ישראל, כגוונא עילאה, אזוי ווי אויבן.

ועבד לון בני חורין מכולא האט זיי געמאכט פרייע מענטשן פון אלעס, ווייל דא, לא בעא קודשא בריך הוא לא מלאך ולא שרף, דער אייבערשטער האט נישט געוואלט שיקן אהין קיין שום מלאך קיין שום שרף, אלא איהו נאר דער אייבערשטער אליין איז דאס געגאנגען טוהן, ווייל ער איז דער וואס האט מבחין געווען בין טיפה של בכור לאינה של בכור, ועוד,

כמה דאתמר, בשעתא דרמש ליליא ווען ס'איז געווארן נאכט, אתו מזמרין זענען געקומען, די מלאכים זיי האבן געוואלט זינגען פארן אייבערשטן לזמרא קמיה, אמר לון האט דער אייבערשטער געזאגט לאו עידנא, יעצט איז נישט די צייט צו זינגען, דהא שירתא אחרא מזמרין בני בארעא, מיינע אידישע קינדער זאגן אונטן הלל, זיי עסן יעצט דעם סדר, פסח ביינאכט, יעצט זאגן זיי שירה, יעצט דארף מען זיי אויסהערן. בשעתא דאתפליג ליליא, ווען עס איז געווארן חצות הלילה, אתער רוח צפון, דעמאלטס האט זיך אויפגעוועקט א רוח צפון, וקודשא בריך הוא כדין עבד נוקמין, דעמאלטס האט דער אייבערשטער נקמה גענומען פון די מצריים, וישראל עבדין שירתא בקול רם, די אידן האבן געזאגט שירה מיט א הויעך קול, וכדין עבד לון בני חורין מכולא, דעמאלטס האט זיי דער אייבערשטער געמאכט פרייע מענטשן פון אלע שעבודים, ומלאכין עלאין, און די אויבערשטע מלאכים וכל משריין כולהו אלע מחנות, הוו צייתין לקליהון דישראל אלע האבן צוגעהערט צו די קול פון די אידן. בתר דאתגזרו, נאכדעם וואס די אידן האבן זיך גע'מל'עט, רשימו לבתיהון האבן זיי אנגעצייכנט אויף זייערע הייזער מההוא דמא פון דער בלוט, ומדמא דפסחא און אויך פון די בלוט פונעם קרבן פסח בתלת רשימין, דריי צייכענעס, על המשקוף אויף די אויבער שוועל ועל שתי המזוזות און אויף די צוויי זייטיגע שוועלן, מאי טעמא? הא אוקמוה בגין דאיהו רשימא קדישא דאס א הייליגע צייכן, ומחבלא, דער שעדיגער, כד איהו נפיק ווען ער איז ארויס געגאנגען וחמי און האט געזעהן ההוא דמא דער בלוט, דהוה רשים וואס איז געווען פארצייכענט על ההוא פתחא אויף דעם טיר חייס עלייהו דישראל האט ער פארשוינט די אידישע קינדער, הדא הוא דכתיב ופסח השם על הפתח די אייבערשטער האט איבערגעהיפט אויף דעם טיר פון די אידישע קינדער. זאגט דער רמב ם אין הלכות תפילה פרק ז, סדר תפילות כך הוא, בשחר אינדערפרי משכים אדם א מענטש שטייט אויף ומברך ברכות אלו מען זאגט די אלע ברכות השחר, ברכות התורה, וקורא הזמירות, ער זאגט די פסוקי דזמרה, ומברך לפניהם ולאחריהם, ער זאגט די ברוך שאמר און די ישתבח, וקורא אחר כך שמע, ומברך לפניה ולאחריה, מען זאגט די ברכת יוצר, ומדלג קדושה מן הברכה ראשונה שלפניה, פון די ערשטע ברכה פון די ברכה פון יוצר אור זאל מען איבערהיפן, אויסלאזן די קדוש קדוש קדוש, שאין היחיד אומר קדושה. ברענגט דער כסף משנה אז דער רמב ם'ס זון האט מעיד געווען אז זיין טאטע האט שפעטער צוריק געצויגן פון די פסק הלכה, און ס'איז דא אין א כתב יד און א תשובה פונעם רמב ם אז ער האט געהאלטן אז די קדושה פון יוצר איז אנדערש ווי די קדושה פון שמונה עשרה, די קדושה פון שמונה עשרה זאגן מיר פאקטיש קדושה אונז זאגט מען נקדישך און דאס מוז זיין מיט צען מענטשן א יחיד דארף עס אויסלאזן, אבער די קדושה פון יוצר זאג מיר אונז נאר אונז דערצייל מיר וואס די מלאכים טוהן אז זיי זאגן קדוש קדוש קדוש און דאס מעג א יחיד אויכעט זאגן. וכשהוא חותם גאל ישראל, ווען מען ענדיגט די ברכה פון גאל ישראל מיד יעמוד זאל ער זיך תיכף אויפשטעלן כדי שיסמוך גאולה לתפילה, כדי נאנטצושטעלן די גאולה צו די שמונה עשרה, ומתפלל מעומד מען דארף שטיין ביי שמונה עשרה כמו שאמרנו. וכשישלים, ווען מען ענדיגט שמונה עשרה ישב זעצט מען זיך אראפ ויפול על פניו, מען מאכט נפילת אפיים ומתחנן, מען זאגט תחנון, ומגביה ראשו, ער הייבט אויף דעם קאפ ומתחנן, מען זאגט ווייטער פארשידענע תחנונים, והוא יושב, זיצענדיגערהייט בדברי תחנונים, ואחר כך יקרא תהילה לדוד, איז דא א גירסא מיושב אז מען זאגט די אשרי פון ובא לציון זיצנדיג, ויתחנן כפי כוחו, ער זאגט נאך פארשידענע פסוקים דברי תחנונים לויט זיין כח וויפיל ער קען, ויפטר למעשיו און נאכדעם קען ער גיין טון זיינע געשעפטן. ובתפילת המנחה, מתחיל לקרוא תהילה לדוד מיושב, ער הייבט אן זאגן תהילה לדוד, אשרי פון פאר מנחה זאגט מען זיצנדיג, מען זאגט דאך דריי מאל א טאג אשרי, מען זאגט איינמאל ביי די פסוקי דזמרה, איינמאל נאך שמונה עשרה פון שחרית, און איינמאל פאר מנחה, ווייל ווער ס'זאגט דריי מאל א טאג תהילה לדוד, איז מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ואחר כך עומד נאכדעם שטעלט מען זיך אויף ומתפלל תפילת המנחה מען דאווענט די שמונה עשרה פון מנחה, וכשמשלים ווען מען ענדיגט שמונה עשרה פון מנחה נופל על פניו פאלט מען נאכאמאל אויפן פנים ומתחנן, מען זאגט תחנון ומגביה ראשו ויתחנן כפי כוחו, ויפטר למעשיו נאכדעם קען מען ווייטער צוריק גיין צו די געשעפטן, ובתפילת הערב ביי מעריב קורא קריאת שמע ומברך לפניה ולאחריה, מען זאגט די ברכות פון מעריב פון פארדעם און פון נאכדעם, וסומך גאולה לתפילה, ביינאכט דארף מען אויכעט נאנט שטעלן גאולה צו תפילה, ומתפלל מעומד, מען דאווענט שמונה עשרה שטייענדיג, וכשישלים ווען ער ענדיגט, ישב מעט, זאל ער זיך אביסל אראפזעצן, ס'שטייט דאך אז נאכן דאווענען זאל מען נאך וויילן א רגע אין בית מדרש, אך צדיקים יודו לשמך, און נאכדעם ישבו ישרים את פניך האט מען געלערנט אין מסכת ברכות, און ויפטר נאכדעם קען ער ארויסגיין פון בית מדרש. והמתחנן אחר תפילת ערבית הרי זה משובח ווער ס'זאגט תחנונים אויך נאך מעריב דער איז געלויבט ואף על פי שמברך השכיבנו אחר גאל ישראל אפילו מ'זאגט די ברכה פון השכיבנו צווישן גאל ישראל און שמונה עשרה אינה הפסק דאס הייסט נישט קיין איבערהאק בין גאולה לתפילה והרי שתיהן כברכה אחת ארוכה ביידע ווערן גערעכנט ווי איין לאנגע ברכה וויבאלד חזל האבן איינגעפירט צו זאגן די ברכה פון השכיבנו ווערט דאס פאררעכנט אזוי ווי א חלק פון גאולה פונקט אזוי ווי אונז זאג מיר השם שפתי תפתח, וואס דאס הייסט אזוי ווי א חלק פון שמונה עשרה ווייל די חזל האבן דאס מתקן געווען, די זעלבע זאך איז מיט די ברכה פון השכיבנו, און תוספות לייגט צו אז די זעלבע זאך איז נאכדעם וואס מען האט איינגעפירט צו זאגן די פסוקים פון ברוך השם לעולם, וואס איז דארטן דא אַכצן פסוקים אקעגן די אַכצן ברכות פון שמונה עשרה, און מען האט דאס איינגעפירט צו זאגן אז די מענטשן וואס קומען אן שפעט, אדער וואס דאווענען לאנג, זאלן נישט בלייבן אליינס אין בית מדרש, אמאליגע צייטן זענען די בתי מדרשים געווען אויף די פעלדער, ס'איז געווען א פחד אהיים צו גיין אליין, איז וויבאלד מ'האט איינגעפירט צו זאגן די פסוקים און די ברכה פון יראו עינינו, איז עס אויכעט א חלק פון גאל ישראל, און ס'הייסט נישט קיין הפסק צווישן גאולה און תפילה. זאגט דער ספר חסידים אין סימן ע"ד אל תהי בז לדיבור אחיך, פארשעם נישט די ווערטער פון דיין ברודער, כשהוא מדבר בגאווה דברים שאין הדעת סובלת אותם, אז דו הערסט ווי איינער רעדט מיט א גיאות אזעלכע זאכן וואס מענטשן האלטן עס נישט אויס, ער רעדט נישט צו די זאך, ונוח לך להשפילו מגאוותו או לתפסו בדבריו, דו קענסט אים זייער גרינג דערנידערן און דו קענסט אים כאפן אויף זיינע רייד, אבער אל תחוש בזה, מאך דיך נישט צוטון דערפון, כי מה תרוויח בדבר וואס וועסטו פארדינען פון דעם? ואל תקנטר שם אדם, זאלסט נישט טשעפענען קיין מענטש ואפילו נוכרים אפילו גויים, כי כאשר אתה תשכח, ווען דו וועסט שוין האבן פארגעסן פון די טשעפעריי, יהיה אותו אדער איתו לזיכרון כמעשה רועה חזירים איז עפעס געווען א מעשה וואס ווערט געברענגט אין ירושלמי מסכת תרומות און אין מדרש רבה אז ס'איז געוועזן א גוי וואס אלס יונגל האט ער געהאדעוועט חזירים און די קינדער פלעגן קומען דארטן אין בית מדרש פלעגט מען אים טשעפענען לימים איז ער גרויס געווארן און ער איז געווארן דער קעניג פון א געוויסע לאנד און ער האט אנגעהויבן אויסטיילן צרות ער האט געוואלט מאכן פארשידענע גזירות ביז מען האט אים בארואיגט און איבערגעבעטן זעט מען אבער אז אפילו א גוי און אפילו א קליין קינד טאר מען נישט טשעפענען. סימן ע"ה, אל תגביה קולך להשיב עזות, הייב נישט אויף דיין קול צו ענטפערן מיט א פרעכקייט, אך כל דבריך תדבר בענווה וכבוד, אלע דיינע רייד זאלן זיין מיט א ענווה און מיט א כבוד, כי דברי חכמים בנחת נשמעים, די רייד פון די קלוגע ווערן געהערט ווען מען זאגט עס מיט א רואיגקייט. ואל תרבה דברים בטלים רעד נישט קיין סאך איבעריגע רייד, אם עמדת בין האנשים אויב דו שטייסט צווישן מענטשן, וכל שכן בין הנשים כל שכן צווישן פרויען, אל תרבה שיחה זאלסטו נישט פארמערן קיין געשפרעכן, זאלסט נישט רעדן אסאך, אם באו ליצים במקום מושבך, טאמער דו זיצסט אויף א פלאץ און די לייצים קומען צו דיר, פּתאום, זיי קומען אָן פּלוצלינג ומדברים דברי הבאי, זיי רעדן נאַרישקייטן, אל תוכיחם, זאָג זיי נישט קיין מוסר, פּן ישנאוך זיי וועלן דיך פֿײַנט האָבן, מען טאָר דאָך נישט זאָגן קיין מוסר פֿאַר קיין לייצים, זיי הערן סייווי נישט אויס, נאָר לך מאצלם, טראָג דיך אָפּ פֿון זיי, פּן תלמד ממעשיהם הרעים, טאָמער וועסט דיך נאָך קומען אָפּלערנען פֿון זייערע שלעכטע מעשים, כי הליצנות שניה לערווה, ליצנות איז ווי אַ שניה פֿון עריות וואָס קען צוברענגען צו דעם איסור פֿון עריות.